וועלקאם טו שס אילומינעיטעד, פליז אינדזשוי די פאלאווינג שיעור. יבמות דף מ ז, די גמרא אין עמוד ב' ברענגט די מאמר פון רב חלבו, די גמרא איז דארט מסביר פארוואס דארף מען פרובירן אפצורעדן א גר, און מתיר זיין דעם גר ער זאל נישט וועלן זיך קומען מגייר זיין, אין אנדערע ווערטער, איז בעצם בעסער פאר אונז דא ווייניגער גרים, ברענגט די גמרא די מאמר פון רב חלבו, דאמר רב חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, דכתיב, ווי דער נביא זאגט אין ישעיה, אין קאפיטל י ד פסוק א', ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב, בכיוון נוצט מען די לשון נספחו, לשון פון לשון ספחת נוצט מען אויף גר, דאס איז די משמעות פון די מאמר קשים גרים לישראל כספחת. און אדורך גיין די שיטות הראשונים ווי אזוי מ'איז מסביר די מימרא, אין די ראשונים איז דא א מחלוקת און ס'צוטיילט זיך די פירושים וואס מיינט קשים, צו קשים מיינט אז ס'איז שווער פאר כלל ישראל מחמת ווייל זיי זענען א מכשול פאר כלל ישראל, אדער ווייל זיי ברענגען פורעניות פאר כלל ישראל. איז עס ווייל ס'איז דא א חסרון אין זייער גיירות, אדער ס'איז נישט ווייל ס'איז דא א חסרון אין זייער גיירות אבער ס'איז עפעס א חסרון וואס איז דא אין די מציאות פון א גר, אדער איז עס א חסרון וואס אונז האמיר מחמת ווייל ס'איז דא גרים. און די זעלבע זאך אויך וואס איז טייטש ספחת. רשי ביי אונז, און די זעלבע זאך אין קידושין דף ע' עמוד ב', רשי ביי אונז שרייבט, לשון ספחת שאוחזין מעשיהם הראשונים ולומדין ישראל מהם, או סומכים עליהם באיסור והיתר. אזוי שטייט אויך רשי אין מסכת קידושין דף ע' עמוד ב', שאינם זהירים במצוות והרגילים אצלם נמשכים אצלם ולומדים ממעשיהם, ווי ר' עקיבא איגר דא אין גליון השס פארשטייט אז לויט רשי איז די קשים לישראל כספחת מיינט דארף מען אפטייטשן קשים לישראל, כאילו ס'וואלט געשטאנען קשים לישראל מפני הספחת, אין הכי נמי לויט רשי איז אביסל שווער די לשון הגמרא כספחת, כף הדמיון, אבער ס'מיינט די מכוון מיינט קשים לישראל כספחת מיינט מפני הספחת, ווייל די ספחת, וואס הייסט די ספחת? רשי איז מסביר, ווייל די גרים זענען נספחים למעשיהם הראשונים, וואס טייטש איז, זיי זענען נאך עטעטשט, זיי זענען זיי זענען נאך צוגעבינדן צו זייערע פריערדיגע מעשים, און ממילא איינער וואס דרייט זיך ביי זיי קען ווערן נמשך נאך זייערע דעות אדער נאך זייערע אי בקיאות ודקדוק הלכה, איז ממילא איז לויט רשי איז די פשט לויט די פשט קשים מיינט אז זיי זענען מהווה זיי זענען א מכשול, ס'איז שווער פאר כלל ישראל ווייל זיי זיי זענען א מכשול פאר כלל ישראל ווייל דורך דורך דעם וויבאלד זיי זענען נישט בקיאין בדקדוקי הלכה און זענען און זיי זענען נאך צוגעבינדן צו זייערע אמאליגע מעשים און מען דרייט זיך ארום זיי, קען מען זיך אפלערנען פון זיי. און רש י איז נישט מדגיש וועלכע סארט גר מען רעדט דא, אבער כמובן אז לויט די מכוון ווי דער רש י איז דאס מסביר, איז די פשט איז מען רעדט דא פון געהעריגע גרים, אפילו גרים וואס האבן זיך מגייר געווען לשם שמים, אבער ווילאנג זיי זענען נישט קיין מ'זאגט אויך גרויסע צדיקים און חסידים וואס רוב קענען די גאנצע תורה, איז טאקע ווייל זיי זענען נאך צוגעוואוינט צו די אמאליגע מעשים, איז בלייבט נאך ביי זיי שיריים פון זייערע אמאליגע הנהגות, און ס'איז זייער שווער פאר זיי זיך צוגעוואוינען צום נייעם וועג, ממילא בלייבט נאך זיי בלייבט נאך ביי זיי פון די דרכיהם הראשונים, און ממילא איז עס א מכשול פאר כלל ישראל און מ'לערנט זיך אפ פון זיי. אזוי איז אויך משמע פון תוס' אין איינע פון די פשטים וואס תוס' ברענגט דא ביי אונז, זאגט תוס' לפי שאינם בקיאים בדקדוקי מצוות וישראל למדים ממעשיהם. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, תוס' ברענגט ארויס אביסל מער בפירוש ווי רש י, אז די סיבה פארוואס זיי זענען אוחזים במעשיהם הראשונים איז נישט ווייל ס'איז דא עפעס א פגם אין זייער גיירות ווייל די גיירות איז נישט געווען מיט א ריכטיגע כוונה צו וועלן ווערן א איד, נאר פשוט די מציאות איז אז זיי זענען נישט בקיאים בדקדוקי המצוות ממילא איז זיי א מכשול פאר כלל ישראל ווייל מען קומט זיך אפלערנען פון זיי. און רשי אין מסכת נדה דף י ג עמוד ב' איז ער מסביר כספחת זאגט רשי שקשים לישראל כספחת שאין בקיאין במצוות ומביאין פורעניות ועוד שמא למדים ישראל ממעשיהם מפי מורי הזקן אז רשי ברענגט אראפ לכאורה מיינט רשי די ועוד איז מפי מורי הזקן אדער קען זיין ביידע פשטים, כ'בין נישט זיכער די צווייטע פשט, דהיינו לויט די ערשטע מהלך אין רשי אין נידה איז קשים איז נישט מצד אז זיי זענען מהווה א מכשול פאר כלל ישראל, נאר מצד זיי ברענגען פורעניות פאר כלל ישראל, ווייל מיט דעם וואס זיי נישט בקיאים במצוות און טוען עבירות, ברענגען זיי פורעניות פאר כלל ישראל. און לכאורה לויט די פשט איז אביסל שווער די לשון לישראל, ס'האט נישט דווקא מיט ישראל, נאר בכלל ווען א מענטשן טוען עבירות אויף די וועלט ברענגט מען ברענגט מען עונשים און שלעכטע זאכן אויף די וועלט. און ס'קען זיין וועגן דעם טאקע זאגט רשי די ועוד, די ועוד איז טאקע אזוי ווי רשי מסביר ביי אונז, אז די קשים איז נישט מצד אז זיי ברענגען פורעניות, נאר די קשים איז מצד אז זיי זענען מהווה א מכשול פאר כלל ישראל, ווייל כלל ישראל לערנט זיך אפ פון זייערע מעשים. רש י ברענגט דארט נאך א פשט, און לכאורה דער פשט קומט פארענטפערן אז מען קען יא לערנען קשים מיינט אז זיי זענען מהווה פורעניות פאר כלל ישראל, דאס איז די קושי, און רש י מסביר, ווייל די פשט איז ווייל ס'איז דא א דין פון ערבות, אויף דעם איז רש י מדחה די פשט, ווייל די פשט איז אז וויבאלד כל ישראל ערבים זה לזה ווערט מען נתפס בעוון חברו. אויף דעם איז רש י מדחה די פשט, און רש י טענה'ט אז גרים זענען נישט בכלל ערבות, דאס הייסט כלל ישראל האט נישט מקבל געווען קיין ערבות אויף גרים, און רש י טענה'ט אזוי איז מבואר אין די גמרא אין סוטה לט, דף לט עמוד ב', ווייל דארט רעכנט אויס די גמרא נאכדעם די גמרא זאגט די אלע בריתות און די ערבות וואס מ'האט מקבל געווען, זאגט די גמרא נמצא לכל אחד מישראל שש מאות אלף ושלושת אלפים ותק נ בריתות, שכולן נתערבו זה בזה. זאגט רש י אז לכאורה פארוואס רעכנט מען נישט אויס מער פון דעם, דארף דאך אויסרעכענען אויך די ערב רב וואס זיי זענען דאך געווען גרים, אלא מאי זעהט מען אז כלל ישראל האט נישט מקבל געווען קיין קיין ערבות אויף די גרים, איז ממילא זאגט רש י קען מען נישט מסביר זיין די פשט אז ס'קשה ווייל ס'דא א דין ערבות, אין אנדערע ווערטער ממילא דארף מען מסביר זיין אז די קשה איז נישט אז ס'איז שווער פאר כלל ישראל ווייל ס'ברענגט א עונש, נאר ס'איז שווער פאר כלל ישראל ווייל זיי זענען מהווה א מכשול א שטרויכלונג, ווייל דורך דעם קומט מען זיך אפלערנען פון זייערע מעשים אזוי ווי מ'האט פריער געשמועסט. תוס' הרא ש מסכת קידושין איז פארענטפערט די פירוש, ער זאגט מ'קען יא מסביר זיין אז די פורעניות איז וועגן דין ערבות, און ער זאגט אז כלל ישראל האט יא מקבל געווען ערבות אויף גרים אויך, די גמרא רעכנט נישט אויס די חשבון אז אין די חשבון אז וואס די גמרא מאכט אין סוטה רעכנט מען נישט אויס די ערב רב, ווייל לפי שלא ידע חשבונן, און ער זאגט אז אפילו מ'וועט זאגן אז מכילתא שטייט יא די חשבון פון די ערב רב זענען געווען כפליים כיוצאי מצרים, אבער אין די תורה איז נישט מפורש דער חשבון, ממילא רעכנט עס נישט די גמרא אריין אין די מספר וואס די גמרא מאכט דארט, אבער נישט ווייל גיירים זענען נישט בכלל ערבות. די פרי מגדים אין די פתיחה כוללת ברענגט אראפ די מחלוקת צי גיירים זענען בכלל ערבות, אויב מ'וועט אננעמען אז גיירים זענען נישט בכלל ערבות איז לכאורה די דין פון אף על פי שיצא מוציא וועט נישט זיין נוגע ביי גיירים, ווייל גיירים זענען נישט בכלל ערבות. דער רמב ם איז מפרש אזוי ווי די זעלבע מהלך פון רש י, אז קשה מיינט אז זענען מהווה א מכשול, דאס הייסט נישט אז זיי ברענגען פורעניות נאר זענען מהווה א מכשול פאר כלל ישראל ווייל מען לערנט זיך אפ. אבער אנדערש ווי רש י איז דער רמב ם מסביר אז די חסרון פארוואס מען לערנט זיך אפ פון זיי און פארוואס זיי זענען נישט זיי זיי טוען נישט די מצוות אין ווי ס'דארף צו זיין, איז נישט מחמת די מציאות, ווייל גרים במציאות זענען עם הארצים, זיי קענען זיך זיי קענען זיך נישט אויס מיט קיין מצוות, און דער רמב ם האט פארשטאנען זעט אויס אז א גר וואס קומט זיך מגייר זיין בדרך כלל האט ער שוין אפגעלערנט אלע מצוות, און ער ווייל אויב די אויב די סיבה וואס ער קומט זיך מגייר זיין איז ווייל ווייל ער וויל זיין א חלק פון כלל ישראל לשם שמים, איז מסתם קען ער שוין אלע הלכות

שרובם חוזרין בשביל דבר ומטעים את ישראל, וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו, צא ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאווה וכן רוב הנסיונות האספסוף היו בהם תחילה. על כל פנים און דער מאירי אין דף קט עמוד ב' ביי אונז אין יבמות זאגט אויך אזוי און ער ברענגט עס ארויס נאך מער מחודד לעולם יהא אדם נמנע שלא לקבל גיירים אלא אם כן אלא אם כן אחר בחינה גדולה

וואס איז נישט א געהעריגע גר, איז א גר וואס דא א פגם בעצם אין די גרות אז ער מיינט עס נישט לשם שמים. און נאך א נקודה, שטייט אין רמב ם, אז דער רמב ם מסביר אז וואס מיינט כספחת, איז דער רמב ם מסביר כספחת מיינט אזוי ווי אזוי ווי א נגע צרעת, אזוי ווי שטייט אין די תורה, אדם כי יהיה בעור בשרו, שאת או בהרת או ספחת, איז איז דער רמב ם זאגט אז מען כאפט אן א לשון פון א נגע, ס'הייסט קשים קשים גרים לישראל כספחת אזוי ווי א נגע צרעת. עס קען טאקע זיין אז דער רמב ם לשיטתו וואס ער האלט אז מען רעדט דא ווען די גירות איז נישט געווען קיין ריכטיגע גירות לשם שמים, איז וועגן דעם טאקע קען מען זיך אויסדרוקן אויף זיי אזא שארפע אויסדרוק אז זיי זענען ממש ווי א נגע צרעת. מה שאין כן לויט רש י. וואס אונז האבן פריער געשמועסט לויט רשי, בפשטות רעדט מען אפילו גרים וואס האבן זיך מגייר געווען לשם שמים, נאר פשוט זענען נישט בקיאין בדקדוקי מצוות, איז שווער צו זאגן אז מ'זאל זאגן אויף זיי די ביטוי כספחת אז די פשט איז אז זיי זענען ממש אזוי ווי א נגע צרעת. ממילא וועגן דעם רשי לערנט אנדערש פשט כספחת, ספחת מיינט מפני הספחת ווייל זיי זענען נאך באהאפטן צו זייערע פריערדיגע מעשים. ר' עקיבא אייגער דא אין גליון השס מערקט עס אן אז אין רמב ם זעהט מען אז דער רמב ם האט א אנדערע טייטש אין כספחת אז ס'מיינט כנגע צרעת. על כל פנים, אבער סיי לויט רש י און סיי לויט די רמב ם, איז לויט אלע די אלע די פירושים, איז אוודאי ווען עס איז דא א גר וואס איז וואס איז געווארן א גר לשם שמים, און ער איז בקי בדקדוקי המצוות, פאר אזא גר איז נישט שייך צו זאגן קשים גרים לישראל, אין אנדערע ווערטער, די עצם מושג פון גרים איז נישט קיין שלעכטע זאך פאר כלל ישראל, אז ס'דא מענטשן וואס ווילן זיך מצרף זיין צו כלל ישראל, און זיי מיינען עס ריכטיג ערנסט, באופן וואס זיי זענען נישט מהווה קיין מכשול, איז אוודאי א גוטע זאך פאר כלל ישראל. נאר וואס דען, קשים גרים לישראל, רעדט מען, אדער ווי לויט רשי רעדט מען אפילו געהעריגע גרים אבער בדרך כלל זענען נישט בקיאין בדקדוקי מצוות מילא קומט ארויס מכשולות, אדער לויט די רמב ם רעדט מען אזעלכע גרים וואס איז דא א פגם אין די עצם גירות זיי האבן נישט געמיינט לשם שמים מילא קומט ארויס א מכשול פאר כלל ישראל. מאידך איז דא אנדערע פירושים אין די ראשונים אז די עצם מושג פון גרים איז א שווערע זאך פאר כלל ישראל, די עצם מושג. נישט ווייל ס'איז מהווה א מכשול, אנטשולדיגט, די עצם מושג פון גרים איז מהווה א מכשול, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אפילו ס'זאל זיין א גר לשם שמים, און אז ער מיינט עס ערנסט און ער קען אלע הלכות איז נאך אלץ מהווה א מכשול פאר כלל ישראל אדער א פרעניות פאר כלל ישראל, מען וועט שוין זען. תוספות ברענגט אראפ אין מסכת קידושין אזוי אויך תוספות דא ביי אונז אז די א פשט פארוואס קשים גרים לישראל, ווייל ביותר הוזהרו ישראל על הגרים, די תורה האט דאך מזהיר אזויפיל אזהרות פון ואהבתם את הגר און וכו', ואין יכולין להיזהר מאונאתן, אין אנדערע ווערטער, לויט די פשט ווייס איך נישט צו תוס' מסביר קשים מיינט אז זיי זענען א מכשול אדער קשים מיינט זיי ברענגען פורעניות, ביידע קען, ביידע קען שטימען מיט די פשט, אבער לויט די פשט קומט אויס אז קשים גרים לישראל איז נישט ווייל ס'דא עפעס א עפעס א ראונג מיט זיי, נאר פארקערט ס'איז א גרויסע טשעלענדזש ווי מ'זאגט פאר כלל ישראל, ס'איז א גרויסע אתגר א גרויסע טשעלענדזש פאר כלל ישראל ווי אזוי מ'געט זיך א עצה מיט זיי, ווייל וויבאלד די תורה איז אזוי מזהיר געווען ס'איז שווער טאקע צו זיין זהיר, איז דאס מיט דעם איז עס קשה פאר כלל ישראל דער מציאות פון גרים. תוס' אין קדושין ברענגט אראפ בשם ר' אברהם הגר. יעצט קודם כל דער ר' אברהם הגר איז געווען פון בעלי תוספות בזמן פון רבינו תם, און אין ספר כתבי יד מרבותינו בעלי התוספות על התורה, איז דארטן ווערט ער דערמאנט כמה פירושים פון ר' אברהם הגר, און דארט אין איין פלאץ שטייט רבי אברהם הגר מהונגריה פון אונגערן, און די אמת איז אז אין די ראשונים ווערט אויך דערמאנט אין יענע תקופה א א צווייטע גר, רבי יצחק וויסקאנטי מארץ הגר, וואס האט נושא ונותן געווען מיט רבינו תם, ער ווערט געברענגט אין רוקח אין סימן שי"ט, און אין ספר הפרדס עמוד שמ"ג אין שבלי הלקט סימן ר"ה, דארט שטייט אויך אז ער איז געקומען פון ארץ הגר, דאס מיינט נארמאל מיינט עס בלשון הראשונים אונגערן, און אזוי אויך אין בכור שור על התורה, איז על כל פנים, ס'דא וואס טענה'ן טאקע אז די טאטע, ס'איז געווען א משפחה וואס האבן זיך מגייר געווען, אברהם הגר, און די זון האט געהייסן יצחק, ווייל בדרך כלל פלעגט מען געבן פאר גרים די נאמען אברהם, נאר היות די טאטע האט זיך מגייר געווען צוזאמען מיט אים, האט די טאטע געהייסן אברהם, און אים האט מען געגעבן א נאמען יצחק. און די אמת איז, אז די זעלבע פירוש וואס מיר גייען יעצט זאגן, ווערט אויך געברענגט אין ספר מנחת יהודה, וואס איז פון די בעלי תוספות על התורה אין פרשת יתרו בשם רבי יוסיפא גר, און ווערט געברענגט די פירוש וואס מיר גייען יעצט זאגן, און און און ס'איז דא אין ראשונים וואס ווערט געברענגט נאך זאכן פון די רבי יוסיפא אדער רבי יוסף גר, וואס וואס מ'רופט אים דארט רבי יוסף בן אברהם, דער מחזור ויטרי האט כמה פיוטים פון אים, ער איז געווען א פייטן, און ס'איז דא וואס טענה'ן אז ער איז אויך געווען א זון פון די רבי אברהם הגר, אין אנדערע ווערטער, דער רבי אברהם האט זיך מגייר געווען צוזאמען מיט זיין זון יצחק און יוסף, און די אמת איז אין תשובות מהרי"ק החדשות סימן ס"ט, ער ווערט דארט דערמאנט עם ר' מרדכי א זון פון דער רבי יוסף. על כל פנים אויב אויב טאקע ס'איז ריכטיג אז דער רבי יצחק און רבי יוסף זענען ברידער האבן דא כמה דורות דער ר' אברהם און זיין זון רבי יוסף און זיין זון ר' מרדכי. על כל פנים איז דארט זיי זאגן פשט אז קשים גרים לישראל איז לפי שהגרים בקיאים במצוות ומדקדקין בהם קשים הם לישראל כספחת דמתוך כך הקדוש ברוך הוא מזכיר עונותיהן של ישראל כשאין עושים רצונו של מקום דהיינו, אז די קשים גרים לישראל איז נישט ווייל ס'דא עפעס א פגם אין די גרים, נאר וואס דען, ס'איז א גרויסע קושי פאר כלל ישראל, ווייל מתוך, ווייל זיי זענען, זיי זענען קומען זיך, ביי זיי איז זיך עס ממש אזוי ווי א זאך פון זייער אייגענע בחירה, קומען זיי בוחר זיין אינעם תורת השם, האבן זיי א מורא'דיגע דקדוק, און מתוך, מתוך כך ברענגן זיי א פורענות, לויט דעם טאקע, זיי זאגן קלאר אז קשה מיינט טאקע פורענות, אזוי ווי איין פשט אין רש"י פריער, און די חסרון איז נישט בעצם אין זיי, די חסרון איז פארקערט, די חסרון איז אז זיי מאכן אז. אז דער אייבערשטער זאל מדקדק זיין אויף אונז מתוך די מורא'דיגע דקדוק המצוות וואס זיי האבן, און דאס ברענגט א פורענות אויף כלל ישראל, אזוי שטייט אויך אין תוס' ישנים ביי אונז, דער לשון איז לפי שהקדוש ברוך הוא מעניש אותנו על ידם כשמטיבים מעשיהם ואומר כי ראה שאיננו נזהרין במצוות כמותן אף על פי שאתם מזרע כשר כמוני. על כל פנים, דאס איז דעם, דאס איז נאך א מהלך וואס איז מסביר אז די עצם מושג פון גירות איז שווער פאר כלל ישראל, תוספות אין מסכת קידושין ברענגט, אין תוספות דא ביי אונז אויכעט אבער אין קידושין ברענגט עס תוספות אראפ בשם די ר"י, דאס הייסט די ר"י הזקן רבינו יצחק בן רבי שמואל, איז די, ברענגט תוספות אראפ נאך א פשט פון קשים גרים לישראל, אז די פשט איז לפי שאין השכינה שורה אלא משפחה מיוחסת שבישראל,

שפעטער ברענגט די גמרא אראפ די מימרא פון רב חלבו, אמר רב חלבו קשים גרים לישראל כספחת, זאגט די ר"י בפשטות איז משמע אז די מימרא פון רב חלבו באציט זיך צו די מימרא פון ר' חמא בר חנינא, און לויט דעם לערנט די ר"י אז אז אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא משפחות מיוחסות שבישראל, לאפוקי גרים וואס זיי קענען זיך נישט אנרופן אז זיי זענען משפחות מיוחסות שבישראל, ממילא וויבאלד זיי מישן זיך אויס איז זענען זיי גורם צו התמעטות פון השראת השכינה ביי כלל ישראל ווייל אין הקדוש ברוך הוא שורה שורה שורה משרה שכינתו נאר אויף משפחות מיוחסות שבישראל איז לויט דעם דאס טייטש קשים גרים כספחת אז קשים לויט דעם וועט מיינען אז עס איז מהווה א מכשול אזוי ווי אזוי ווי די אזוי ווי די פשט ווי רש"י ביי אונז לערנט האט מען געשמועסט, אבער די מכשול איז נישט ווייל ס'דא עפעס א חסרון אין די גר אז די גר האט עפעס אז ער איז נישט מדקדק במצוות, ניין, די ווארט איז די עצם מציאות פון גרים איז קשה ווייל ס'איז גורם התמעטות פון השראת השכינה אין כלל ישראל. און די אמת איז אז די שיטה איז אזוי ווי די שיטת הכוזרי.

אבער דער תוספות הרא"ש איז שולל די פשט, און דער תוספות הרא"ש זאגט אז יש מפרשים משום דגורמין לשכינה שמסתלקת מישראל על ידי שהגרים מעורבין בהם, ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא משפחות מיוחסות, זאגט דער תוספות הרא"ש ולא נהירא, דגרים ראויים שתשרה עליהם שכינה,

אז עובדיה איז אפילו געווען א גר, איז ער געווען א נביא, זעהט מען אז אפילו אויף גרים איז דא השראת השכינה, ממילא וועגן דעם פרעגט אפ די תוס' הרא"ש די פשט פון די ר"י, און לויט די תוס' הרא"ש דארף מען זאגן פשט, אז די וואס שטייט פריער אין די גמרא אז אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא משפחות מיוחסות שבישראל, מיינט מען נישט לאפוקי פון גרים, מען מיינט לאפוקי פון איינער וואס האט א שמץ פסול, דאס הייסט לאפוקי פסולי קהל, ווי ממזרים וכדומה. און די אמת איז אז די מחלוקת פון די רי מיט די רא ש איז בעצם א מחלוקת פון די רמב ם מיט די כוזרי. די כוזרי ווי באקאנט, מ'מוז נישט אריינגיין באריכות אין די כוזרי נאר איבערזאגן בקיצור נמרץ די כוזרי, און זאגט עס אין כמה מקומות אין ספר הכוזרי אין מאמר א' פסקה כ ז און מאמר א' פסקה קט ו, מ'פארליינען זיין לשון, ווי ער זאגט דארט אז מי שמצרף אלינו מן האומות רק ישיג מהטוב שלנו ולא יהיה שווה עמנו. דהיינו אז אפילו נאכדעם וואס ער איז זיך מצטרף צו צו ווערן א חלק פון כלל ישראל, ווערט ער נישט, וועט ער קענען געניסן פון די טוב פון כלל ישראל, אבער ער ווערט קיינמאל נישט ווי א געבוירענע איד, קען קיינמאל נישט צוקומען צו די מדריגה פון א געבוירענע איד. דער כוזרי חזר'ט עס נאכאמאל איבער אין פסקה קט ו, און ער זאגט ואנחנו לא נשווה עם עצמינו כל מי שנכנס לדתינו במי במילה בלבד. קודם כל, אנדערש ווי אנדערע דתות זאגט ער, להבדיל, אז, זאגט ער, מען קען נישט מיט סתם א דעקלערעישן, מיט סתם מיט סתם מצהיר זיין דיבורים, ווערן א פארט פון די אומה, אלא עס דארף זיין במעשים שיש בהן עמל הנפש כטהרה ולימוד ומילה

וזולתם תכליתם שיקבלו מהם, ושיהיו חסידים וחכמים, לא נביאים, זיי קענען נישט זיין קיין נביאים. דאס אין אנדערע ווערטער אז די מעלה פון כלל ישראל זיין נביאים איז נאר איינער וואס האט די דזשינס, די גענען פון כלל ישראל, די גענען פון אברהם אבינו, ווי דער כוזרי איז מאריך באריכות אז דער אדם הראשון האט געהאט די סגולה צו קענען האבן א שייכות, מ'זאגט א דירעקטע קשר מיטן רבונו של עולם א קשר נביאי, און ס'איז אריבערגעגאנגען צו אברהם אבינו, און ס'איז אריבערגעגאנגען צו אברהם אבינו'ס קינדער, און דאס אפילו איינער איז זיך מצרף צו כלל ישראל, קען נישט קיינמאל צוקומען צו די מדריגה, ער קען צוקומען צו די מדריגה פון חסידים וחכמים, נישט קיין מדריגה פון נביאים, דאס איז אזוי ווי די פירוש הרי, אזוי ווי די פירוש הרי, דאס האבן מיר פריער געשמועסט. איז דער רמב ם איז אבער נישט מקבל די צוגאנג, איז דער רמב ם באקאנט, דער רמב ם זאגט אין די אגרת הרמב ם, דער רמב ם דארט א תשובה צו רבי עובדיה הגר ווי די רמב ם עיין שום הפרש כלל בעיניני ובעינך לכל דבר, ודאי יש לך לברך אשר בכה בני ואשר נשא לני ואשר הבדלני שכבר בחר בך הקדוש ברוך הוא והבדילך מן האמת ונתן לך את התורה ואל י יחסך כלל בעיניך אם אני מתייחסן אל אברהם יצחק ויעקב אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם. די רמב ם עקסעפט נישט די צוגאנג אז ס'איז דא א חילוק אז נאכן גיור איז דא א חילוק אז אונז זעמיר נישט אז א גר איז נישט אינגאנצן הושווה אויפן זעלבן מדריגה ווי א געבוירענע איד אזוי ווי די שיטת הכוזרי און די רי נאר די רמב ם און די רא ש גייען צו אז אוודאי נאכן א מענטש איז זיך מתגייר איז ער אויף די זעלבע מדריגה און ער קען צוקומען צו די זעלבע השגות וואס א איד קען צוקומען כאמור האבן געשמועסט אז די תוס' הרא ש פרעגט באמת א קשיא פון פון פון די גמרא אין סנהדרין דף ל ט אויפן כוזרי און טאקע דער באקאנטער מפרש אויפן כוזרי רבי יודא מוסקאטא אין זיין ספר קול יהודה

א מדריגת נבואה לאיזה סיבה שתהי' ואם רבו, ער זאגט אז די די כוזרי האט עס קלאר שולל געווען מיט א מורא'דיגע משפט מוחלטת אז ס'איז נישט דא קיין השראת השכינה אויף איינער וואס איז נישט קיין געבוירענע איד, על כן חששני לו מחטאת הנטיה מדעת חזל, ער איז חושש אז ער האט אביסל חוטא געווען אז ער איז אוועק געגאנגען אביסל פון דעת חזל ווי מיר האבן געשמועסט אין די גמרא סנהדרין, אבער די אמת איז אז מ'קען פארענטפערן אז די דעה אז עובדיה הגר עס מוז נישט זיין אז עס מסכים, ס'קען טאקע זיין אז די אז דער כוזרי און די זעלבע זאך די רי האט אפגעלערנט אז אזוי האט מען געשמועסט פריער אז דאס אליינס אז די גמרא ברענגט די מימרא פון ר' חמא בר חנינא נאכן ברענגען די מימרא פון ר' חלבו איז פשט איז אין הכי נמי ר' חמא בר חנינא וועט חולק זיין אויף די שיטה און די אמת איז אין ילקוט שמעוני אין ישעיה רמז ש פ ה דארט שטייט חזון ישעיה שני נביאים נתנבאו בלשון זה ישעיה ועובדיה ישעיה גדול שבנביאים ועובדיה קטן שבנביאים ויש האומרים גר היה זעהט מען לכאורה אז ס'איז צוויי דעות ווייל פשטות אזוי משמע, כאילו ווי אז משמע אין די לשון המדרש איז טאקע צוויי דעות, און מ'קען טאקע זאגן אז לויט די רי, און לויט די רבי יהודה הלוי די כוזרי, איז טאקע א מחלוקת אין די גמרא צוויי דעות, אבער עכ פנים די רמב ם מיט די ראש זיי זענען געגאנגען, זיי האבן געהאלטן ניין אז פון די גמרא איז מוכרח אז אז אז אפילו אז ס'איז נישטא קיין שום נפקא מינה צווישן גרים און א געבוירענע איד.